וואס איז ערשינען אין נײַנצן אַכט און צוואַנציק. כ'ליין איצטערט דאס ליד ליפקאן מיין היים. ווער ווייסט צי וועל איך נאכאמאל באטרעטן דיין ערד א בעסאראביע מיין היים. כאטש דא ביי אונז אין רייכן לאנד און פעטן געדענק איך דיינע שטיבעלעך פון ליים.

האָט פֿאַרטראָגן מיך אַהערער קײן אַמעריקע, באַשערט געװען מײַן ליד זאָל דאָ צעבליִען זיך, צעבליִען זיך אין שטאָט צעװישן מױערן, און זינגען זאָל איך דאָ פֿון די, װאָס מיִען זיך, און זינגען זאָל איך זינגען נישט באַדױערן. מעג שװער אױף דעם געמיט זיך נאָך צו לײגן דאָס נײַע ליד אױף הײַנט און אױפֿן נעכטן, פֿאַרחלשט ליגן אַלע אַלטע װעגן,

זיי שטייען פאר די אויגן מיר ווי אויסגעמאלן, ווי ביים צעשיידן וואלט זיך אפגעשטעלט די צייט אין לויף. וואס איז געווארן פון די שלאנקע צוויי טאפאלן? פֿיר צענדליג יאר זענען זינט דעמאלט שוין פארפלויגן, כ'פארגעס אפטמאל וואס נעכטן האט מיט מיר פאסירט.

איך זאל א בענקשאפט חוב א לעבן לאנג זיי צאלן, וואס איז געווארן פון די שלאנקע צוויי טאפאלן? איך וועל איצט פארליינען דאס אריינפיר ליד צו מיין בוך לידער די לאנגע נאכט וואס איז ערשינען אין נײַנצן זעקס און פֿערציק. אזא פארטאג געווען, אזויפיל ליכטיגע פרימארגן שטערן, אזויפיל העלער צוזאג, אזויפיל ליכטיגער פארשפרעכן, ווער האט ריכטן זיך געקאנט אויף א באטאג מיט פלייץ פון טרערן, און אויף אזא זונפארגאנג מיט אזויפיל אומגליק און פארשוועכן, אזא פארטאג געווען, אזויפיל ליכטיגע פרימארגן שטערן, אז וויסט און מדבר'דיג וועט ציען זיך אומענדליך לאנג די נאכט, א לאנגע נאכט מיט עראפלאנען און קאנאנען, ווער האט ריכטן זיך געקאנט אויף אזא בלוטיגן זונפארגאנג, אויף נעכט אן עמוד אש, אויף טעג אן עמוד ענן, אזא פארטאג געווען, אזויפיל ליכטיגע פרימארגן שטערן. אזא פארטאג געווען. אזויפיל ליכטיגע פרימארגן שטערן. אזויפיל העלער צוזאג. אזא פארטרויענדער באגינען. ווער האט ריכטן זיך געקאנט אויף אזא ליקוי חמה, אויף אזויפיל טרערן, אויף אזא נאכט,

זע דעם אויפבלי און אָפּבלי פון אַן איין און איינציקן בליט. באַנעם ווי צום ערשטן מאָל דעם נס פון הימל אין דער הייך, און פון דער ערד אין נידער. זע דעם וואַלד, זע דעם איין און איינציקן צעבליטן בוים, וואָס ציט זיך מיט אַלע זיינע צווייגן-גלידער צו דער זון, צו דעם אייביק שווייגנדיקן רוים, מיט אַזויפיל ציטער, מיט אַזויפיל בעטעניש, זע ווי ס'מאכטיג ס'הייבט דער ים זיך אויף און פאלט צוריק און הייבט זיך ווידער אויף. באנעם דעם וועג וואס פירט פון וויג צום שלאף צום אייביגן, און בלייב פארוואונדעט שטיין פארוואונדערט פאר דעם געהיים און פאר דער רעטעניש אינמיטן פון אזויפיל שענקייט, ווי קומט צו דיר אזויפיל טרויער, אזויפיל פארלוירענע אליינקייט? און איך ענטפער זיך אליין שטילע רייד ווי אויפן אויער, אין מיין פארלוירענער אליינקייט איז פאראן אזוי א פיל שיינקייט, איז פאראן אזויפיל טרויער, איך וועל זיי ביידע קיינמאל נישט אויפגעבן, שיינקייט איז טרויער, טרויער איז שיינקייט, און ביידע זיין און זין פון לעבן. זומער טאג ניו ענגלאנד. אין שאטן פון אן אלטן קארשנבוים זיצן צוויי שוועסטער און זוכן שוץ פון ברענענדיגער תמוז זון די אינגערע האט ברוינע האר געמישט מיט גרוי און העפט אויף ווייסן זייד, א בוים אין שפעטן הארבסט וואס טרערט מיט געלע בלעטער, און זי טראכט פון אירע יארן וואס זענען אוועק אן ליבע און אן גליק. די עלטערע, מיט א פנים ווי געל צעקנייטשטער פארמעט, לייענט די ביבל דורך א מאנאקל מיט טרערנדיגע אויגן, איהר טוט שוין אויף גארנישט נישט פאראיבל, ווי בלויע בייטשן שלענגלען זיך די אדערן אויף איהרע הענט, די זון וועבט ארום איהר קאפ א קראנץ פון רו, זי טראכט פון טויט, פון גן עדן, ווי איינער חלומ'ט פון א לאנג געגארטן ראנדעוו, און צופוסנס ביי ביידן ליגט א הונט אויף אלע פיר זיך אויסגעצויגן און שטעקט א צונג ארויס דעם צינישן הימל.

זיי כאפן דורך דער טיר א בליק צי ס'איז דער מלווה דארט אליין, און גנב'ענען זיך שטיל אהין אריין. דאן דריקן זיי מיט שטומען צער און שאנד צום לעצטן מאל א פינגערל א זייגערל, ווי מ'געזעגנט זיך מיט א נאנטן פריינד וואס פארט אוועק אויף לאנג אין א פרעמד און ווייט לאנד,

די פֿינגערלעך, די זײגערלעך אין טונקעלן לאָמבאַרד ליגן אײַנגעהילט אין שיכטן שטױב. זײ האָבן אױף זײער אױסלײזטאָג זיך נישט דערװאַרט, גאַרן זײ אױף זײער באַלעבאָס אַרױס פֿון שטױב. אָ, צירונג הײליקע פֿון געבורטסטעג, פֿון חתונה-געשאַנק, צי פֿון שװער-פֿאַרהאָרעװעטע גראָשנס אָפּגעשפּאָרט אַיעדן טאָג,

פון גאנצן רייך און יחוס'דיגן שטאם איז נאר דאס אלטע הויז דא אויף דער גאס פארבליבן, פון די ריזן שכנים אפגעגרעניצט מיט א צאם, שטייט עס דא מיט גרויסע פענסטער און לאמטערנעס ביי די טירן, ווי ראפינירט פארבליבענע מאנירן אין בלוט פון דורות אלטע אריסטאקראטן

און װי אױף דער זון אַ קאַץ, האָט זאָרגלאָז זיך די פֿױלקײט דאָ געװאַרעמט. דער אָנבליק אינעם סטיל פֿון קינדער-יאָרן, װען ס'פֿאַרציט נישט דאָס געזיכט קײן קנײטש פֿון זאָרג, װען ס'איז געװען אַ טרױם נאָך צװאַנציק גאָרן און נאָכגעקרימט זיך פֿרעמדע האָט ניו-יאָרק, ביז ס'האָט מיט רײ פֿון יאָרן, שײַן פֿון װאַנדל, פֿאַרלאָשן זיך אױף שװינדלענדיקע טרעפּ און ס'האָט דער שװוּנג פֿון אינדוסטרי און האַנדל דאָ אָפּגעהאַקט די קאַרליקעס די קעפּ, פֿאַרשאָטן שנעל דעם קינדער-סטיל פֿון דורות, טראַדיציע פֿאַרהילט מיט שיכטן שטױב. איצט שטאַרצן טורמס דאָ װי ברענענדע מנורות אױף װילד געיעג אין רױם װי נאָך אַ רױב. פֿון גאַנצן רײַך און ייִחוסדיקן שטאַם. איינציג ווי א צופאל איז דאס הויז פארבליבן פון די ריזן שכנים אפגעגרעניצט מיט א צאם, טראגיש ווי א יורד מיט דעם קאפ געבויגן גלאצט ער שטאר אויף דורכגעהער מיט טריבע אויגן און בעט זיך מיט שילדן אין שווארצן אויסגעשריבן האוז פאר סעיל.

איז אַ דערשטיקט געשריי, און זאַפֿט אין ביימער רינט און רינט און רינט, ווי בלוט אין אָדערן, פֿון רער אין רער דורך רער. פֿון אויבן הענגט אַ הימל ווי פֿון טינט, און אַן איינציקער שטערן, ווי אַ פֿײַערדיקע טרער.

אין וועמעס וואַסערן, עס טובלט זיך מיין פייער-האַרץ און ווערט צוביסלעכווייז פון קעלט אין דיינע בליקן אַ שטיק פאַרפרוירן אייז. בריוו, ס'איז דא א פרייד וואס קוועלט ארויס פון בריוו, ווי ס'לויכט א שיין פון פרייד אין גליקזעליגע אויגן, ווען זיי קושן אומבארירט א יעדער אות ווי א היעראגליף ווי א העלן צייכן פון א לאנג דערווארטן רעגנבויגן וואס נערט דאס הארץ מיט פרייד שטיל ווי א מיף וואס קינדער הערן פארן שלאף מיט האלב פארמאכטע אויגן. ס'איז דא א צער וואס וויינט ארויס פון בריוו, ווי ס'קלאגט א פארגעפיל פון קומענדער אנטוישונג, ווען יעדער שורה טינט איז נאכטיג שווארץ און טיף

איך וועל איצטער פארליינען עטליכע לידער פון דער סעריע פירפיסיגע לידער וואס גייען אריין אין מיין בוך ביינאכטיגער דיאלאג וואס איז ערשינען אין נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿופֿציק.

פֿאַר אַן איינציק צווייגל אַ פֿאַרשניטנס, נעמט צאָרענען אַ וואַלד מיט יושר פֿון גאָטס געבאָט און יאָמערט, לא תרצח קין. זשיראַוו, נאַכטיגאַל, סאָווע און האָן, פֿון אַלע חיות האָט דער זשיראַוו דעם לענגסטן האַלדז, נאָר זינגען קען דער נאַכטיגאַל, די בלינדע סאָווע וואָס ווערט זעעוודיק ביינאַכט נעמט קרעכצן ביי דעם זונאויפגאַנג, נאָר דער האָן אָן שלאָף נעמט מיט אַ קריי צעקלינגען דאָס ליכט פון טאָג וואָס קומט אים שעכטן. רויז, שטעכלקע און הירש.

איך ענדיג די סעריע און וועל איצטער פארלייענען א ניי ליד פון דעם זעלביגן בוך. דאס ליד הייסט צו א אידישער שרייב מאשין. פארנאכט, ווען איינגעשטילטע רוען שוין די שורה שרייב מאשינען אין דער ביורא וואו איך זיץ גאנצע טעג געפאנגען, ווען די זון האט זיך פארנעגט שוין און פארגאנגען,

האָב גליק און אומגליק אָפּגעוואויגן, דאָס גליק וועגט איבער מיט אַ טרער. פּאַראַלעלן. דער ברענענדיקסטער דורשט פון דורשטן, פארבלייבט דער דורשט דער ניט-געשטילטער. דער פלאם פונעם ס'אויסגעפארשטן גייט אויס אין אש אן אפגעקילטער. פאראן א הונגער אים צו זעטן, נישטא קיין ברויט גענוג צו שטייער. פאראן א זעט אין הארבסט אין שפעטן, וואָס הונגערט אין אַ פֿולן שײַער פֿאַראַן אַ חושבֿן טיף און גלעביק די רוימען פּרעפּלען שטומע כאָרן פֿאַראַן אַ חלום וואָר און אייביק נאָר ס'קען די וואָר אים נישט פֿאַרוואָרן פֿאַראַן אַ בענקעניש אַ שטומע פֿון לויטערער פֿון ריינסטער קדושה איר שיין פֿון יושר וואָס דאַרף קומען לויכטערלעכער

דאָס לשון פֿון דער אײביקײט. אַ ליד מוז שלאָגן װאָרצלען טיף אין באָדן פֿון לעבנס-חכמה און פֿאַרשטײען זיך אױף שיגעון, זיך לערנען בײַ דעם טאָג גלײַך בײַ די ניכטערן, נאָר אָנגעלאָדן זײַן מיט דער נאַכטס לבֿנהדיקן חיזיון.

אזוי גערופענע רעקארדירטע אנטאלאגיע די שטים פון אידישען פאעט, וואלט איך אייך געוואלט פרעגען עטליכע פראגען וואס האבען צו טאהן מיט פאעזיע בכלל און מיט אייער ליד בפרט. אזוי ווי איר זענט א דיכטער וואס איז גוט באקאנט מיט דער אמעריקאנער און אייראפעאישער פאעזיע אזוי גוט באקאנט ווי מיט דער אידישער, וואלט איך אייך געוואלט פרעגען א פראגע וואס איך גלויב אז איהר וואלט געקאנט אויף איהר ענטפערען.

דאס ווידמען זיך אינגאנצן צו דער נאציאנאלער טראגעדיע האט טיפער ארויסגעבראכט איר קינסטלערישן אייגנארט און ממילא איר אוניווערסאלן באדייטונג. די דאס וואס דאס אידישע ליד אין די לעצטע יארן האט זיך הויפטזאכליך קאנצענטרירט אויף ספעציפיש אידישער טעמאטיק איז נישט געווען ווי אין פריערערדיגע פאלן, קיין באוואוסטזיניק זיך אפגעבן און ווידמען זיך צו דער דאזיקער טעמאטיק. עס איז אויך צוליב דעם איז אויך דאס אידישע ליד נישט באגרעניצט געווארן. אמת, די אידישע טראגעדיע, די אידיש דאס גרויסע אידישע אומגליק איז אויך, שפיגלט אויך אפ דעם אלגעמיין געמיט צושטאנד פון דער גאנצער וועלט, עס איז נישט קיין ספעציפיש אידישע טעמאטיק כאטש ס'איז אזוי, אבער דער אומגליק רעפלעקטירט אויך דעם צושטאנד פון דער גאנצער וועלט און דערפאר איז אויסגעמיטן געווארן די באגרעניצקייט. דער בארימטער ענגלישער איצטער אמעריקאנער פאעט דאבליו. עיטש. אודן האט אמאל געשריבן,

אבער איין זאך איז פאראן אין דעם א גרויסער אמת, און דאס איז אז די טראגעדיע האט רעפלעקטירט אויך אויף נישט אידן, שרייבנדיג וועגן דער אידישער טראגעדיע האט מען במילא בארירט דעם גורל פון מענטשן אין דער היינטיגער וועלט. ביי זיי ווערט עס הויפטזאכליך געשטעלט אויף דעם פראבלעם פון טעכנאלאגיע.

איך האלט אז ס'האט זיי נישט אפגעזונדערט, מער נישט, אז אפט מאל, צום באדויערן, עס איז זייער אוממעגליך און עס איז אביסל אומהיימליך ווען ס'קומט אויס צו שרייבן און צו רעדן וועגן אזעלכע ווערק וואס האבן צו טון מיט דער טעמאטיק, און מען זאל זיך אפשטעלן אנאליזירן אביעקטיוו, יעדנפאלס קען מען דאס נישט טון און וועט אוממעגליך דאס צו זיין צו טון פאר דורות און דורות, פאר אונז יעדנפאלס. אבער אויך דא צום באדויערן קען מען נישט אויסלאזן דעם עסטעטישן, דעם קינסטלערישן ווערט, און דערפאר נעמט זיך אפטמאל אז ווערק וואס האבן א היסטארישן, א רעפארטאזשן ווערט, א ווערט פון א שילדערונג שילדערן וואס האבן א קולטור ווערט פאר אונז,

איז מיז א ווערק פון קינסטלערישן שטאנדפונקט מיז מען אפּערירן נאכאמאל מיט עסטעטישע ווערטן, עס וועט מיזן קומען מיט דער צייט אויך אן אפקלייב פון דעם וואס האט א קולטור-היסטארישן ווערט פאר אונז און וואס האט אויך א עסטעטישן ווערט. אין דעם איצטיגן מאמענט איז נאך צו פרי מיר זאלן קענען אויססארטירן דאס וואס איז געשאפן געווארן.
איך דארף פרעגן א.

אנטוויקלט צו אלץ העכערע און העכערע קינסטלערישע מדריגות, דורך די אינזיכיסטן, דורך די פאעטן אין אייראפא, דורך מאנגערן, ראוויטשן. נאטירליך אויך דאס יידישע ליד אין די לעצטע צען פופצן יאר האט זיך אנטוויקלט. דאס ליד האט זיך אנטוויקלט אפילו נישט ביי די סאמע גרעסטע פאעטן, איז באשאפן געווארן דאס באוואוסטזיניגקייט פון אויפגערוימטקייט, פון ציכטיגקייט,

די אָפּגעהיטקייט פֿון שורה, די ציכטיקייט פֿון וואָרט פּאַסט מען אויף דעם איצטער אויף אַ סך מערער, ווי אין די פֿריִערדיקע יאָרן.
איר, ווי איך האָב שוין אין אָנהייב געזאָגט, זענט איר גוט באַקאַנט מיט דעם, וואָס טוט זיך אין די ניט-ייִדישע ליטעראַטור. ווי וואָלט איר אין קורצן כאַראַקטעריזירט די לעצטע, די נײַסטע ווענדונג

ווייל אין רואיגערע צייטן, ווי ס'איז באקאנט, לייגט מען דעם הויפט געוויכט מערער אויף דעם פארמאליזם, מערער אויף דער וואס ס'ברענגט צונויף א געוויסע צאל פאעטן, און פון דעם האט זיך געשאפן אפטמאל שולעס. די שולעס זענען קיינמאל נישט געווען, נאטירליך, ווי יעדער איינער פארשטייט עס וואס האט שטודירט אביסל ליטעראטור, אז געוויסע פאעטן זענען זיך צונויפגעקומען און האבן זיך געאייניגט אויף א שולע,

אויכעט נאך דעם גרויסן רעוואלט וואס איז פארגעקומען פארן פרייען פערס אין אמעריקע און אין ענגלאנד און אינעם אידישן ליד שוין נאכדעם וואס די יונגע האבן שוין געהאט איינגעשטעלט און האבן שוין געהאט אויפגעטאן די זייערע גרויסע אויפטואונגען פונעם געפאסטן קורצן קאמערליד היינט צו טאג זענען די נויטווענד ס'איז נישטא קיין נויטווענדיגקייט ס'איז נישטא אין דער וועלט סיי ביי די גוים סיי ביי אונז די רואיגקייט פאר דעם פארמאליזם מ'זאל צונויפברענגען אינטערעסאנט איז אויך געווען זייער אינטערעסאנט מיט שולן איז אויך וואס ערשט לעצטן זונטאג אין דער טיימס איז ערשינען אן ארטיקל מסתם האט איר דאס געזעהן פון ספענדערן און א בילד פון א גרופע וואס וועגן וועלכע מען האט צושריבן גאנצע ביכער אז זיי האבן פונקציאנירט ווי א שולע דאס איז געווען אודען ספענדער און סיסיל דעי לואיס און זענען אלע געווען אין אקספארד אין יענע יארן, און דאס בילד איז גענומען אין נײַנצן נײַן און פֿערציק אין איטאליע, ווי צום ערשטן מאל האבן זיך ערשט אין זייער לעבן האבן זיך אלע דרײַ צונויפגעטראפן איינצייטיג אויף איין ארט. אבער אין דער וועלט האט מען געשריבן וועגן זיי אז א גרופע מיט א שולע. נאטירלעך, ס'איז געווען דער צייטגייסט פון יענע יארן וואס האט זיי געגעבן, האט זיי פאראייניגט אומדירעקט, עס מאכט נישט אויס וואו זיי וואלטן נישט געלעבט, מיר טרעפן אויך אן אָפט מאָל טאקע, ווי ס'איז באקאנט, מיר איז אויסגעקומען אפילו אין מיינע עסייען אמאל אנצוווייזן, און דאס אינטערעסירט מיך שטארק, ווי אזוי פאעטן, וואס האבן קיינמאל נישט געליינט איינס דעם צווייטן, טרעפן זיך צונויף און רעדן ארויס, ווי עימיצער וואלט פון זיי ארויסגערעדט, רעדן זיי ארויס די זעלבע געדאנקען, ס'איז נישט קיין פלאגיאט, ווייל די, ווייל איך האב אינזינען זייער גרויסע פאעטן, און פארקערט טאקע גרויסע פאעטן פון איין קאליבער און מיט איין באוואוסטזיניגקייט פון צייט און פון גורל פון מענטשן און פון דער זעלבער זעלבע אינטערעסן רעדן ארויס די זעלבע שורות און די זעלבע די זעלבע אידעען און דאס וואס ברענגט אפטמאל צונויף געוויסע שולן און ריכטונגען און פאראייניגט מענטשן פון א געוויסן אינטערעס. אפשר איר מוזט נישט טאמער גערעכט מיט דעם וואס איר זאגט אז עס איז נישטא קיין ספעציפישע קינסטלערישע. שולן, די פארמאליסטישע, אזוי צו זאגן, שטרעמונגען אין דער אייראפעאישער ליטעראטור. אבער וואס הערט זיך מיט אט דעם דאזיקן, ווי וואס מען קען אנרופן בעל תשובה, גייסט וואס הערשט אין דער אייראפעאישער ליטעראטור, אט דאס קערן זיך צוריק צו דער צו דער קאטוילישער קירך, צו טאמיזם און אזוי ווייטער, פאראנען ביי די אלע קלענערע און גרעסערע פאעטן וואס שרייבן היינט צו טאג. איך קען בלויז רעדן פאר זיך און אזוי ווי איך קוק אויף דעם ענין.

און עס איז געווען א גאר אנדערע זוכעניש נישט פאעזיע זוכעניש דאס. מען קען פון דעם ווי פון יעדער זאך קען מען שאפן פאעזיע, איינער קען יא און איינער קען נישט, אבער דאס איז שוין אן אנדערע זאך, רעליגיע אויך וויפיל קען אריינקומען אין פאעזיע, און ס'איז אריינגעקומען אין גרויסע רעליגיעזע אין גרויסע ווערק, אבער דאס איז שוין אן אנדער, מען זוכט אן ענפער נישט נאר אויף פאעזיע, מען זוכט אן ענפער גאר אויף אן אנדער אויף אן אנדערע נויט.
אבער גרינבערג, נעמענדיג אין באטראכט וואס מיר זענען אין די דרייסיגער יארן,

אויב עס איז געווען אמאל ווי מיר טרעפן אן איך געדענק שוין איצטער נישט צו ביי אייזלאנדן צו ביי מאני לייבן באוואוסטזיניג צוגעבן מיר האבן זיך געלערנט ביי די רוסישע פאעטן ביי די דייטשע וואס האבן זיך געלערנט ביי די פראנצויזישע סימבאליסטן און אזוי האט די אידישע פאעזיע געמאכט אזא פארטשריט אין די לעצטע יארן אין דעם זינען וואס נישט זי לערנט זיך אויס דאס געמיינשאפטליכע און דאס אז עס איז דא שוין פאראנען אן אומבאשטימטע וואס קיינער גיט נישט ארויס קיין דעקרעטן נאר דאס איז שוין א געזעצמעסיקייט אין דער וועלט

לייגן מער דעם טראפ אויף דער איראציאנעלקייט אין שאפן לידער. איר ווייסט דאך אז מיט א צוואנציג פינף און צוואנציג יאר האבן זיך פאעטן געהאלטן זייער ווייט פון מוזעס. מען זאגט אז לידער קען מען באוואוסטזיניג שרייבן, וויכטיג איז דער אינטעלעקטועלער מאמענט. צו גלויבט איר ניט אז היינט אז דאס וואס מען לייגט מער דעם טראפ אויף אינספיראציע, אינטואיציע, אזוי ווייטער אז דאס האט עפעס א שייכות מיט די שטימונגען וואס הערשט היינט צו טאג אין די פאעטן.
די איראציאנעלקייט האט דאך אייגנטליך אלעמאל עקזיסטירט, בלויז ביי אט די וואס האבן געזוכט א מוסר השכל אין דער פאעזיע, אבער קיינמאל האט עס נאך נישט איז עס נישט געווען אזוי שטארק גילטיג ווי די אלע די טעאריע פון אינגאנצן באוואוסטזיניגקייט קען מען זאגן האט באנקראטירט. מען דארף נישט מערער, אפילו די וואס זענען געווען די אויסגעשפראכענסטע אננעמער פון דער קאנצעפציע, פאול וואלערי, וואס ער האט געהאלטן אז ער שרייבט אן א ליד פון א ליד עטליכע ווערסיעס און דערנאכדעם קלייבט ער אויס דאס בעסטע ליד און פון די דאס דרוקט ער אפ, ערגעץ וואו האט אין זיין עסיי, ביי אים אין א עסיי האב איך געליינט אז די ערשטע שורה פון א ליד פאר דעם איז דער פאעט נישט פאראנטווארטליך. שפעטער האב איך געטראפן אויך דאס אין אן עסיי ביי גלאטשטיינען און איך אליין האב דאס אריינגענומען אין איינס פון מיינע לידער, ס'האט מיר געפעלן דער געדאנק, און אין איינס פון מיינע לידער איז מיר אויך געקומען כדי צו באווייזן ווי איך טייל די איראציאנעלקייט זאג איך אין איינע פון מיינע לידער, די ערשטע שורה בלויז טוט גאט אים שענקען, ער פירט אים צו צום שירה היכל, דערנאך מוז ער אליין אויסבענקען און אויסבריען שורות מיט הארץ און שכל. דאס איז א באווייז אז די איראציאנעלקייט וואס איז געקומען האט זיך אויך אויפגעלעזט, און אז מ'קוקט זיך צו און מ'וואלט שטייגער איך וויל אייך אליין צו באווייזן ווי אזוי דער פראצעס פון שאפן ווי רעטזלהאפט ווי פול מיט חידות און אן פאראויסזאגן, מ'קען גארנישט פאראויסזאגן. מיך אינטערעסירט א שטייגער צו שרייבן אן עסיי וועגן סעגאלאוויטשן און וועגן קאצענעלסאנען. פארוואס? אמת. זיי האבן אנגעשאפן, זיי האבן אנגעשריבן צוויי זייער גרויסע פאעמעס אין זייערע זייער שפעטע לעצטע יארן. אבער אויף וויפיל אונז איז באקאנט, סעגאלאוויטש וואס האט אנגעשריבן אזויפיל ביכער לידער, און קאצענעלסאן וואס איז שוין אויך נישט געווען קיין אינגל וואס א מענטש וואס האט אנגעהויבן צו שרייבן זייער יונג, האבן אונטער דעם דרוק פון א זייער גרויסער טראגישער איבערלעבונג זיך געפונען אלס פאעטן. ס'איז נישט געווען קיין ראציאנעלקייט. קאצענעלסאן האט זיכער נישט געשריבן זיין דאס ליד פונעם אויסגעשאכטענעם אידישן פאלק אין א שטימונג ווי ער איז געווען א פראגע פון ראציע, פון רעזאן. אבער עפעס פאסירט, ס'האט עפעס א טיפע טראגישע איבערלעבונג וואס אין גראדע אין דער פאעמע, לויט מיין מיינונג, און איך דענק אז דאס איז אן אלגעמיינע מיינונג, קאצענעלסאן האט געגעבן אין די פאעמע פארמעל

און באדאכטקייט און צוריקקער און באנעם וואס מ'האט ער האט פארלוירן פערזענליך, וואס דאס אידישע פאלק האט פארלוירן אין פוילן, וואס מיר אלע האבן אין דעם פארלוירן, א מין אינווענטאר נעמען, האט ער אנגעשריבן פון גאר אן אנדערן שטאנדפונקט א צווייטע גרויסע רעקארד, א פאעטישן גרויסן רעקארד פון דער טראגעדיע. און די צוויי מענטשן וואס האבן געשריבן הונדערטער און הונדערטער לידער האבן זיך ערשט אין דעם איבערלעב פון עפעס א מין אויפשוואונג געווארט, געווארט אויף עפעס, און דאס דאס האט זיי האט זיי אלס פאעטן, זיי האבן זיך געפונען אין דעם אלס פאעטן.
אבער פון דעסטוועגן וואלט איך אייך דאך צוגעבן אז מיט א צוואנציג יאר צוריק האט מען מער שטאלצירט מיט דעם שרייבן לידער באוואוסטזיניג, בשעת היינט

עס איז געווען אין די יארן אונטערן איינפלוס פון עיטש דזשי וועלס און בערנארד שאו און די אלע וואס דער מענטש גייט פאראויס, אלעס גייט גלאטיג, ס'גייט צו שבת, אייביגע שבת, מ'האט שוין אויסגעטראכט אן אטאמאביל, מ'האט שוין אויסגעטראכט אן עראפלאן, די שיף גייט שוין, מ'קרייזט אריבער דעם ים אנשטאט צוואנציג טעג פערצן טעג, ס'איז אלץ געווען א וועלט פון האפענונג, און דאס האט אויך געגבן א מעגליכקייט אומדירעקט, איך זעה נישט די שייכות קען מען נישט ערקלערן אזוי אויבנאויפיק, ס'לאזט זיך נישט ערקלערן ווייל ס'איז גאר אן אנדערע זאך סאציאל עקאנאמישע פראבלעמען פון די מענטשן וואוילזיין ווי אים'ס בערנארד שאו'ס מתושלח דער מענטש וועט לעבן און עיטש דזשי וועלס און בעלאמי ס'איז געווען דער פראצעס פון אט יענער איך וואלט געזאגט אויבנאויפיקער און לייכטער און אפילו לייכטזיניגער באגריף, ווייל מיר זעען, איך זאג דאס איצטער נישט ווייל איך האלט זיך פאר אזא חכם, מיר קענען דאס אלץ זאגן דאס איז פראצעס פון דעם באנקראט פון דעם מענטשן פון דער וועלט אין וועלכער ער לעבט, אז אז ס'גאר אן אנדערע זאך קרייזן דעם ים אין אין צוויי טעג צו אין דריי טעג, ארומפליען מיטן עראפלאן אזויפיל און אזויפיל מיט אזויפיל און אזויפיל בליציגער שנעלקייט, און אן אנדערע זאך איז דאס וואוילזיין פון מענטשן, די גליקזעליגקייט דאס איז פארקערט ווייסן מיר אלע אין וואסערע א צייט מיר לעבן, אין וואסערע באדראונג-צושטאנד מיר לעבן, און פון דעם שטאנדפונקט איז אויך געווארן איז נישט געווארן ביי זיך ווייניגער זעלבסט זיכער אין דער פאעזיע אויכעט, כאטש אין דער פאעזיע ווי איך באטאן דאס איז דאס אלעמאל געווען נישט אן ענין צום לעזן אזוי אויף אזא מין אויבנאויפיגן אופן.
גרינבערג איך וואלט אייך געבעטן אויב איר וואלט וועלן ריזיקירן מיט גיבן א דעפיניציע פון פאעזיע. איר ווייסט דאך אז ס'איז שווער צו דעפינירן פאעזיע איך בין דאך מסכים פון דעסטוועגן וואלט איך אייך געבעטן אויב איר קענט. איך וועל אייך זאגן קאלעגע טאבאטשניק, איר ווייסט פונקט ווי איך וויפיל דעפיניציעס און וויפיל פון גרויסע טיפע דענקער און פילאסאפן, און ס'איז זייער שווער עפעס צו דעם צוצוגעבן, נאר ס'איז א פראגע וואס אויסצוקלייבן, צו וועלכע פון די דעפיניציעס איך וועל קומען אמנענסטן. לאמיר זאגן, איך ווייס אז ווי פון קאפקע ציטירט ווי ער האט געזאגט, און ס'איז נישט קיין ניי אפילו ביי אים, ביי דעם אריגינעלן, אויסערגעווענליך אריגינעלן קאפקע איז דאס נישט קיין ניי,

איז געווען די געשניצערייען פון ארון קודש און ס'איז געווען אויסגענייט די תפילין זעקלעך און אויסגעשניצט די אלערליי האלץ-שניצערייען, אפגערעדט שוין ביי די אומות העולם, די קלויסטערס מיט די אלע זענען דאך באוואונדערט די וואונדערליכע מאלערייען מיט די אלע, מען האט זיך נישט פארלאזט בלויז אויף דעם אבסטראקטן גלויבן נאר מען האט אויך גענוצט פאר דעם עסטעטישע מיטלען, איז אפילו דא אז קונסט איז תפילה, אויב מיר נעמען אפילו איצטער אריין ביי אונז דעם חסידיזם, די דביקות, די אויפלעזונג אין טאנצן, אפילו נעמען א טרונק און זיך לאזן אויפלעזן, דאס אלץ קומט אויך אז איר ווילט צו דעם, אויב איר ווילט די א דביקות, דער עקסטאז קומט ביי מיר אם נאנטסטן אין קונסט אויך, וואלט איך געזאגט, עס ווי צום ווי צו דער מיסטעריע, נישט דעם די פיזישע אויסלעזונג, נאר פון דער מיסטעריע אפילו פון א געשלעכטליכן אקט, און די ווי די גריכן האבן געוואלט האבן א מין קאטארסיס, דאס אויפלעזן זיך, דאס געפינען פאר דער אנגעזאמעלטער מענטש, פאר דעם אנגעזאמעלטן מענטשן, ווייל די מענטשן און דעם דענקענדיקן מענטשן, אי אדער ווי פאסקאל האט אמאל געזאגט, די אייביג שווייגנדיקע רוימען, זאגט ער, זיי שרעקן אים. און דאס איז נישט כאראקטעריסטיש, יעדער מענטש האט אט די תפילה'דיקע מאמענטן, אט די צושטאנדן, ווען ער הייבט זיך אן צו פרעגן, ווער, וואס און ווען, איך וועל אייך טאקע נאכאמאל ציטירן איינס פון מיינע לידער וואס איך האב אנגעהויבן צו פילן אז איך הייב אן צו באנעמען אביסל דעם וועג פון וואס וואס פאעזיע דארף זיין און וואו זי פירט און פארוואס מען שרייבט לידער, האב איך אנגעשריבן אין איינעם פון מיינע לידער וואס זענען אריין אין דעם ערשטן אין דעם ערשטן בוך גאסן און עוועניוס. און דאס ליד וואס הייסט ביים ים האב איך זיך דארטן געשטעלט אזעלכע פראגן, און אויף א פעלזן שפיץ ניט ווייט פון ברעג אין ים בין איך געלעגן אויסגעצויגן אין דער הויך אליין, און צוגעזען ווי נאכאנאנד עס ברויזט דער ים, ווי אומרואיג ער טרייבט א וועל נאך וועל צום ברעג, ווי זיי צעשלאגן זיך אן פעלזן שטיין, און ס'קומען אנדערע באלד אן, און כ'האב געזוכט אין דעם א צוועק נאָך װאָס און צוליב װאָס און װער און ביז װי לאַנג? און װי דער ים האָט אױך גענומען רעגן זיך אַן אומרויִקער אין מײַן מוח דער געדאַנק, דאָס לעבן דױערט קורץ, ליבע איז פֿאַרגענגלעך, שטאָלץ איז פּוסט, דער רום האָט נישט קײן װערט, ס'איז גליק פֿאַראַן אין לעבן אַזױ װײניק און לײַדן אַזױ פֿיל, און װער װײסט, װאָס איז נאָכן לעבן ערשט באַשערט? װעל איך נישט לײענען דאָס גאַנצע ליד, אבער איך ווייס יא וויפיל איך קען באוואוסטזיניג צוריקגיין, האב איך זיך אנגעהויבן צו פרעגן און איך האב דערפילט אז ס'איז שווער צו לעבן אין דער וועלט און דאס ליד איז פאר מיר געווארן אן אויסלעז, ס'איז געווארן דאס וואס די גריכן דעפינירן עס א קאטארסיס, אן איבערלעבונג פון עקסטאז און עס מאכט נישט אויס צי ס'איז תפילה צי ביי אונז ביים חסידיזם איז דאס געווען אט די דביקות און עקסטאז איז דאס אויכעט א יעדנפאלס איז דא די שייכות עקזיסטירט פון אויסלעז דעם דענקענדיגן סענסיטיוון מענטשן וואס ווערט באוואוסטזיניג פון זיין גורל אין דער וועלט, זוכט אן אויסלעז. פאר מיר איז דאס ליד אן אויסלעז, עס זאמלט זיך אן ביי מיר שטימונגען, און איך ווייס נישט פונקטליך, אמאל ליגט ביי מיר אפ א שורה אין קאפ, א חודש, זעקס חדשים, א יאר, און איך קען פון דעם קיין ליד נישט מאכן, און גאָר פּלוצעם קומט ער, כ'האָב שוין גאָר פֿאַרגעסן, אין דער שורה, קומט זי צו מיר צוריק, קלאַפּט אָן עפּעס ווי עמעץ וואָלט אָנגעקלאַפּט אין טיר, און איך זעץ זיך אַוועק און הייב אָן, דאָס ליד הייבט אָן אָנצונעמען פֿאָרם. די באַוווּסטזיניגקייט, נאַטירלעך, איך וועל צוריקגיין צו דעם, וואָס איר האָט פֿריִער געפֿרעגט, קאָלעגע טאַבאַטשניק, די באַוווּסטזיניק קומט, יאָ, נאַטירלעך, עס שפּילט זייער אַ גרויסע ראָלע, עס שפּילט אַ ראָלע אין דעם, נאָך דעם, וואָס דאָס ליד איז אָנגעשריבן, אַ וואָרט איבערבײַטן, דאָס וואָרט, כּדי עס זאָל נאָך אַמבעסטן באַפֿעסטיקן אָט דאָס, וואָס איז געקומען איראַציאָנעל.

ליאנארדא דא ווינטשי. אין דער לאנגער פאעמע האב איך טאקע געוואלט בארירן און אוועקשטעלן די טראגעדיע פון די מענטשן אין טערמינען פון דער היינט-צייטיקער פראבלעם, די טעכנאלאגיע און די אינדוסטריעלע אנטוויקלונג. כ'האב דאך נישט געקענט רעדן אין מיין אייגענעם נאמען, האב איך געמוזט רעדן דורך א מענטשן וואס איז אוניווערסאל באוואוסט פאר זיינע טעכנאלאגישע גרויסע בייטראגן, אפגעזען שוין אויך פון זיין גרויסער קינסטלערישער בארימטקייט פון זיין געניאליטעט, רעדן אין מיין נאמען איז אוממעגליך געווען, דאן האב איך געדארפט פרעדיגן, האב איך אים אוועקגעשטעלט אין א טראגישער סיטואציע, ווי ער וואס קומט צו גיין און ער האט ערפונדן דעם פלי מאשין, נישט דעם עראפלאן, צום קעניג, אבער ער דענקט אז איצטער געפינט ער אויס מען האט אים געמאכט א באנקעט, וועט מען אים אויך דערפאר מען וועט דערציילן וואס מען וויל אויפטון, ווי גרויס דער מענטש, ווי גרויס דער וואס וואס ער האט אויפגעטון פארן מענטשן. ער זאגט ער ער זאגט ער, איך געדענק נישט פונקטליך ווי ס'גייט ביים ליד זאגט ער, אבער ער טראכט ער וועט גיבן די מענטשן פליגל און ברענגען אונז צום גאט אין שכנות מיט דער מיט מיט גאט מיט די רוימען. ער קומט דארטן צו גיין שטעלט זיך אויף דער קעניג און באדאנקט אים דערפאר, ווייל ער וועט איצטער קענען אויך באנוצן זיך מיט דער פלי מאשין כדי אומצוברענגען די שכנות'דיגע לענדער און אזוי ווייטער. דאס איז געווען די טעזע אין לענגערע לידער איז דא א מערער קלארערע קאנצעפציע, אין דעם לירישן ליד איז קומט עס איראציאנעל, כאטש מעגליך ספאנטאן, און איראציאנעל און מעגליך א נאטירליך ס'האט ערגעץ אויכעט וואו שטאמט עס פון א וואר פון א דערפארונג, און מיר דאכט זיך אויך מיט דעם וואלט איך געקענט שליסן די פראגע אז ריינער מאריא רילקע האט ער געזאגט, ס'געפינט זיך אין ערגעץ אין איינע פון זיינעם א ראמאן גראדע וואו ער זאגט אז לידער זענען מענטשן מיינען אז לידער זענען געפילן, לידער זענען גרויסע ערפארונגען, און איך בין זיכער אז אפילו די איראציאנעלע לידער קומען צו אונז פון דעם פראצעס פון איבערלעבונגען פון געוויסע ערפארונגען, אבער מיר זענען די ניט די מושלים, מיר קענען זיך נישט אוועקזעצן שרייבן לידער ווען מיר ווילן.